יעצט פרק כ א האבן אונז א באנטש פון הלכות און אזוי לערנט בכלל די גלענצט די נעקסטע פאר פרקים פרשת כי תצא זיי זייער אסאך קליינע הלכות וואס האט נישט קיין שייכות איינע מיט די צווייטע ס'איז נישט אויף א סדר וואס מען וואלט געקענט גרינגער פארשטאנען אבער על כל פנים הייבן זיך עס אן מיט די דין פון עגלה ערופה וואס מ'זאגט אז קען קען זיין קאנעקטעד מיט דאס מלחמה אינטערעסאנטע הלכה עגלה ערופה ס'הייסט ס'קוקט אויס אזוי ווי מ'האט געלערנט די גאנצע א זייער וויכטיגע חלק פון ארץ ישראל פון אז ס'דא א לאנד איז אז ס'איז נישט דא קיין רציחה אין דעם, אזוי ווי ס'שטייט די גאנצע צייט ס'איז מטמא את הארץ אז ס'דא דם נקי, און די עגלה ערופה איז כאילו א קרבן אזוי שטייט סוף ונכפר להם הדם, ס'מאכט מכפר אזא מ'רייניגט אויס פון די אשמה פון די שולד פון די דם נקי, מ'ווייסט נישט ווער ס'האט געהארגעט מאכט מען די עגלה ערופה, ס'דא ראשונים וואס זאגן טעם אז ס'קען זיין פון דעם וועט מען טרעפן די רוצח און אזוי ווייטער אבער דאס איז די.

שטייט אז ווען מען טרעפט דארטן א שביה, יא, דאס האט מען געלערנט פריער, בעצם הלכות שביה האט מען געלערנט פריער, ביי ואם לא תשלים עמך אז מען פאנגט מען די נשים און די קטנים און אזוי ווייטער, דעמאלטס וועסטו זען א יפת תואר וועסטו וועלן נעמען, מאכט די תורה גרויסע הגבלות אויף דעם, ווי אזוי מען דארף קודם וגלחה את ראשה, והסירה ווארטן א חודש צייט, נישט וואס די פשט פון דעם דארף מען פארשטיין, וואס איז די והסירה את שמלת שביה און אזוי ווייטער, אבער עס איז עפעס א סדר, נישט גיין גלייך, און. נאר נאכדעם תבוא אליה והיתה לך לאשה, און נאך א וויכטיגע זאך אויב דו ווילסט איר נישט, דעמאלטס קענסטו איר נישט פארקויפן פארוואס מען רעדט נאכדעם תחת אשר עניתה האסט איר שוין געניצט האסט איר חתונה געהאט מיט איר בעל כרחה איז דאס נישט קיין וועג צו נעמען א פרוי און נאכדעם איר פארקויפן דעמאלטס דארפסטו איר באפרייען אינגאנצן אויך א גרויסע הגבלה אויף די ענין פון נעמען פרויען ביי מלחמה, קודם כל איז דא א גאנצע סדר וואס מען דארף טון, און צווייטנס אז מען קען נישט נעמען א פרוי און נאכדעם אוועק ווארפן, דאס איז נישט קיין וועג, אויב דו נעמסט נעמסטו, והיתה לך לאשה ווערט זי דיין ווייב, דעמאלטס אלע חיובי נשים, אזוי ווי די חכמים דרש'ענען אין די המשך, אלע חיובי אישות קען זיין זי וועט זיין די ערשטע די שנואה, נאך אלץ דארף מען געבן פאר איר בכור און אזוי ווייטער גייט זיין, דו קענסט נישט נעמען און ארויס ווארפן, פארקויפן, נאך מאכן געלט אויכעט. און דאס איז די נעקסטע פרשה, דאס איז נאר רש"י'ס דרש אויף פשט נישט קיין דווקא א שייכות, אז ס'דא אפילו א מענטש האט אהובה ושנואה דארף ער געבן די בכור, איז דא הלכות בכור? שטייט נישט דא, אינטערעסאנט, מען דארף שוין וויסן כאילו פון ערגעץ אנדערש אז א בכור באקומט פי שניים, די קא משמע לן אז אפילו אז דו האסט א בן אהובה קענסטו נישט געבן די בן אהובה מאכן פון אים די בכור, ניין די בכור איז דער וואס די אייבערשטער האט געמאכט די בכור, ער איז אפילו ווער ס'איז אפילו אז די בן השנואה, דאס איז כי הוא ראשית אונו ער באקומט די בכורה. נאכדעם האט מען נאך א הלכה פון ווייטער פון קינדער, דאס איז מער א קאנעקשאן, ס'איז א סורר ומורה פאלגט נישט, און גייט מיט די זקנים ווייטער, אונז האבן שוין געלערנט אנהייב שופטים, ס'איז דא זקני העיר, ס'איז דא שופטים און אזוי ווייטער, און דא זעט אויס מ'דארף אויספיגערן מברר זיין צו ס'איז טאקע אזוי, ס'שטייט נישט דא וחקרת און אזוי ווייטער, אבער מ'דארף אפשר פארשטיין אליינס, און ורגמוהו אויב ס'קומט אויס אזוי, ורגמוהו כל אנשי עירו, און ובערת הרע מקרבך, אזוי ווי אסאך הלכות ענדיגן זיך דא. און די לעצטע הלכה אין די פרק האבן אונז די הלכה פון. ווייטער גייט צוריק צו די ענין אז ס'דא א בית דין, ס'דא רציחה, ס'דא דרכים פון רציחה, איינע פון די, זייער אינטערעסאנט, יא איינע פון די רציחה מותרת איז א בית דין הרג'עט איינער, ס'איז א מענטש חטא משפט מוות והומת, די בית דין האט אים געהארגעט יא, נישט סתם געהארגעט ס'איז געווען על ידי בית דין, אפשר אפילו א גואל הדם, איך שלא יהיה באופן כשר, באופן החיוב אפילו, יא באופן מותר, אפשר נישט נאר באופן מותר נאר חיוב, עם כל זה איז דא אויך אויף דעם א הגבלה לא תלין נבלתו על העץ דארף אים באגראבן יענע טאג פארוואס כי קללת אלהים תלוי אזא פלא'דיגע פסוק וואס מיינט דאס קללת אלהים תלוי צו עס איז ממש ווייל א מענטש איז א צלם אלהים ממילא איז כאילו גאט איז אדער אנדערע טייטש וואס מ'קען זאגן פשוטערע טייטשן אבער על כל פנים דאס איז א הגבלה אויף רציחה ווייטער לא תטמא את אדמתך צו לאזן א טויטע מענטש אפילו מ'האט אים געהארגעט ריכטיג. מ'דארף נישט מאכן קיין עגלה ערופה צו מכפר זיין זיין דם, אזוי ווי דעמאלטס אז מ'האט אים געהארגעט נישט ריכטיג, אדער מ'ווייסט נישט וואס איז געווען, אבער מ'ווייסט יא, נאך אלץ איז דא א גאנצע דין אז מ'דארף אים באגראבן יענע טאג, און לא תטמא את אדמתך אויך, פשוט ס'איז מטמא, יא אמת ס'איז מטמא, מ'דארף אים מקבר זיין אז ער זאל נישט מטמא זיין אנדערע, אבער אויך מער בהרחבה אז. דם, רציחה איז א זאך, אלע זייער אסאך הגבלות ארום רציחה, מ'קען פון דעם לערנען אפילו, מ'לערנט בן סורר ומורה פרי וואס מ'הארגעט אים, און אזוי ווייטער, אנדערע עונשים, מ'דארף אסאך זהירות, יעדע זאך אפילו א מלחמה, וואלסט געמיינט א מלחמה איז הפקר וועלט, מ'קען כאפן, ניין, האסט שוין געכאפט, ס'דא א סדר, יעדע זאך איז דא דא א סדר פונקטליך וויאזוי ס'ארבעט, און אפילו ווען דו מיינסט ס'איז אהובה קענסט נישט מבכר זיין די אהובה על השנואה, און אזוי ווייטער, די תורה איז זייער, געבט זייער אכטונג אויף די נקודות.